איך לייג ארויף דא א רעדע וואס איינער האט מיך אריינגעקאלט און ער האט מיר געזאגט, און איך האב א מנהג אז איך לייג עס ארויף, גיי נישט יענעמ'ס זאכן משנה זיין ווייל דאס איז נישט ריכטיג, ווייל דאס ווייזט אז דו ביסט א סאו לוזער. יעצט איך האב דא א שטיקל פראבלעם ווייל ער האלט אין איין מסביר זיין אז ר' נחום טוט נישט גענוג און ער טוט נישט פאר די מקווה'ס, איך וויל אים מיט איין ווארט מסביר זיין, ווען ער זאל וויסן וואס איך טו, וויפיל מענטשן איך קאל, וויפיל רבנים איך קאל, און וויפיל צרות. פון מקוואות ס'גייט דורך יעדן טאג נאך היינט, און יעצט דארף איך פארן ווידער, כ'האב ענק שוין געזאגט כ'האלט אינמיטן אין פענעמא צו ענדיגן ארץ ישראל איך קען ערשט ענדיגן נאך די ימים טובים ווען ס'וועט רעגענען, און איך האב נאך דריי מקוואות וואס איך מאך יעצט איינס איז פאר די שוחטים ווייל כ'האב ענק געזאגט די שוחטים זינדיגן גאנצעטע נעכט, ס'איז נישט קיין יראת שמים ברבים, און די או יו האט מחליט געווען און נאך אפאר הכשר ארגענעזעישאנס אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט אז א שוחט זיצט אן א ווייב קען מען אים נישט נעמען. סאו מאכט מען יעצט א גאנצן ישוב דארטן אין די לעבן אייאווע טשיקאגאו געגנט, ס'וועט זיין גוט, ס'פארט און ער ווייסט נישט וואס איך טו, וויפיל איך קאל אפ, וויפיל איך לויף נאך נאך רבנים און איך שיק אנדערע זאלן קאלן, ווייל למשל צו פאדעווען האב איך דאך נישט געקענט רעדן, איך האב דאך אים אריינגעשיקט א טעלעוויזשן מען וואס העי ער האט געזאגט איך ווייס מען האט דיך מאלעסטעט, ער'ט געזאגט פאר א טעלעוויזשן מען איך ווייס מען האט דיך מאלעסטעט, ער האט געמיינט ער רעדט צו א איד. כ'ווייס מ'האט דיך מאלעסטעט און כ'ווייס ווער אויכעט און אין וועלעכע מקוה אבער איך וויל נישט זאלסט גיין צו די פאליס און דאס איז ארום געגאנגען אין גאנץ ענגלאנד מ'קען מיך נעמען צו הערן אן עצה פון מיר מ'זאל דיך אלץ אונטער שיקן ס'איז נישט וויכטיג די עיקר איז מ'טוט זייער אסאך נאר הלוואי מ'זאל קענען טוהן גענוג אבער מ'טרייט די בעסט. מ'גייט יעצט ארויסגעבן א פלעסטיק מקווה, כ'שלאג מיך אויף דעם אויכעט, כ'גיי אראפפארן ביז ארץ ישראל מערצעשעם צו באקומען חתימות אז ס'טויג נישט, גיי מסביר זיין די רבנים פארוואס, איך שטעל יעצט צאם א גאנצן קונטרס'ל אויף דעם. עניוועי, די אונטערשטע שורה איז, ער ווייסט נישט וואס איך גיי דורך, און איך נאך ספעשעלי, ווייל. ווען איך גיי מיט א ברייטן ביבער היט מיט שיפע טאשן, וואלט איך געקענט זיין א נואף אזוי ווי זלמן לייב פיליפ און זיין ברודער זענען ביידע נואף און זענען ביידע דיינים און יעדער הערט זיי אויס צו אזוי ווי חזקי טייטלבוים איך האב דאך אבער נישט די מעלה איך גיי דאך נישט מיט קיין שיפע טאשן און איך האב נאך נישט קיין שול ווי צו דאווענען איך האלט נאך דארט איך האב נאך נישט קיין שול ווי צו דאווענען. איז במילא דארף איך ארבעטן אויף אזא מין אופן אז איך זאל געווינען די מערכה. יעצט אין די נישט היימישע עולם קום איך אן, איך זאג מיר מיינע שיעורים, איך זאג אפ וואס איך האלט ביי זאגן, איך געב מראה מקומות, און דער עולם זעט אז ס'איז דא מיט וועם צו רעדן. אבער דא ביי אונז. אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אלע חסידישע פלעצער גייט נישט אז ווייל דו קענסט צו ווייל דו ביסט צו ווייל דו ביסט גערעכט הערט מען דיך אויס. מען וועט אויסהערן איצעלע פימפ, מ'וועט אויסהערן דארטן דעם עלעגאנטער חזיר, מ'וועט אויסהערן דארטן דעם הלל וויינבערגער דעם מילך קעסטל וועט מען אויסהערן פאר מען וועט מיך אויסהערן. פארשטייסט? איז במילא איז עס א גרויסע מערכה, מען שלאגט זיך גענוג, טראסט מי, און אלע קאמפלעינס קומען אן, ווען א פרוי האט א הארדשיפ אין א מקווה, צו ס'איז אין וויליאמסבורג צו אין בארא פארק, די ערשטע זאך קאלט צו נחום ראזענבערג, זאלסט וויסן דאס און דאס איז געשעהן דעמאלטס און דעמאלטס, און איך נעם גראד קעיר, איך קאל גראד די בעלנית, איך האב נישט, איך זאג יעדן איינעם, איך האב דאך נישט וואס מורא צו האבן, איך בין אין חרם עניוועי, וואס'טו מיך טוהן? ס'מיך לייגן נאך אמאל אין חרם, איך בין פערטיג, איך לאך שוין פון עם. עניוועי, סאו וויל איך ענק זאגן איך לייג עס אבער ארויף און איך טאטש נישט יענעמס דרשה ווייל ווען איך הייב אן צו טאטשן איז אלעס פעיק פאוני פראוד. יענער זאגט אזוי זאל ער זאגן אזוי איף דעטס היז פילינג דעטס היז פילינג. לכבוד הרב הגאון ידיד נפשי הרב ר' נחום ראזענבערג שליטא. צוויי דריי וואכן צוריק האט איר געהאט אויף אייער האטליין א אינגערמאן פרעגט א קשיא פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה? איז נישט גענוג זי גייט אינדערהיים און נעמט א שאוער און א וואנע? רבי נחום ראזענבערג איז געווען זייער רואיג, ער האט אויסגעקוקט זייער רואיג ווען ער האט געענטפערט פאר די אינגערמאן. די קשיא איז ווי איז רבי נחום ראזענבערג נישט געווען שאקט און ווי האט געקענט געשען א אינגערמאן פרעגט בכלל אזא קשיא? געווענליך ווען איינער ווערט א חתן ביז'ן חתונה, די עלטערן שטעלן צו סיי פאר די חתן און סיי פאר די כלה א דיין, א רב, א טיטשער וואס לערנט אויס קודם כל הלכות נידה, און מען ווייסט און מען לערנט אויס אז אויב א פרוי גייט נישט אין מקווה ווערט זי קיינמאל נישט מותר לבעלה, פונקט פארקערט זי איז אסור לבעלה, אן א מקווה ווערט זי קיינמאל קיינמאל נישט ריין לבעלה, ווי אזוי האט געקענט געשעהן? א אינגערמאן קען פרעגן אזא קשיא, וואי דאז א וואמען העוו טו גאו אין א מקווה, וואי איזן איט אינאף שי גאוס שי טעיקס א בעט טאב ענד שי טעיקס א שאוער? ס'איז שאקינג אז א אינגערמאן קען פרעגן אזא קשיא, מוז זיין ער איז קיינמאל נישט געגאנגען פאר א שיעור פאר הלכות נידה אדער עפעס איז זייער ראנג. וויאזוי קען זיין א אינגערמאן האט אפילו נישט געוויסט אויב די פרוי גייט נישט אין מקווה וועט זי קיינמאל נישט ווערן ריין פאר אים און ער קען איר אפילו נישט אנרירן עז לאנג זי איז נישט געגאנגען אין מקווה? לאמיר גיין און לאמיר עס פארענטפערן. מען רעדט דא פון א מעידזשער מעידזשער פראבלעם. ווען נחום ראזענבערג זאגט ער בויט מקוואות אין פאנעמע אין ארץ ישראל אין קיבוצים, דא גייט ער אפאר וואכן צוריק און ער שיסט פעך און שוועבל אויף די גבירים פון לונדון היתכן זיי נוצן נישט אויס זייערע געלט פאר אזא חשוב'ע צוועק, פאר אזא הייליגע צוועק פאר נשים מקוואות, ס'פעלט זיך אויס נאך. דא קומט א אנדערע קאמפאני זיי הייסן מקווה יו עס עי, אויך זיי פאמפען זיי בויען מקוואות, אויך אלעס נאר אין די מרחקים, נישט אין ברוקלין נישט אין ערגעץ. יעצט לאמיר צונעמען די זאך ווי אזוי האב געקענט א אינגערמאן פרעגן אזא קשיא, און פארוואס ווילן טאקע פרויען נישט גיין מער אין מקווה? ווי איז די פראבלעם? לאמיר אנכאפן וויליאמסבורג. פאר סאטמאר איז געווארן צובראכן און צושפליטערט אויף צוויי, ווען די הייליגע ברך משה סאטמארער רבי ווען וויליאמסבורג איז נאך געווען רבי בתוקפו, איז נאכנישט געווען קיין פאליטיק, ווער קען גלייבן וויליאמסבורג איז היינט פופציג מאל גרעסער ווי ס'איז געווען די צייטן פון די הייליגע רבינו יואל מסאטמאר. ווען די הייליגע סאטמאר רבי האט געוואוינט אין וויליאמסבורג איז וויליאמסבורג נישט געווען א פערטל וויאזוי וויליאמסבורג איז היינט, נישט געווען קיין נייע וויליאמסבורג, נישט געווען קיין וויליאמסבורג ביז די שעיפער בילדינג און ווייטער, מ'ציט זיך שוין אריין אריבער די וויליאמסבורגער ברידזש, פון נייע וויליאמסבורג גייט מען שוין באלד ביז קראון הייטס. בקיצור ווען ס'איז נאר געווען איין סאטמאר, ווער קען גלייבן ס'איז געווען איין נשים מקווה, סאטמארערע נשים מקווה, פאפא געהאט זייערע נשים מקווה. געווענליך וויאזוי ארבעט, א מאמע געבט איבער די חינוך פאר די קינדער, סאו למשל ווען א סאטמארערע מאמע מאכט חתונה איר טאכטער, לערנט זי אויס דאס טאכטער זי זאל נוצן א סאטמארערע נשים מקווה. ווען א פאפענע מאמע מאכט חתונה איר טאכטער, לערנט זי אויס טאכטער, איר באלאנג צו גיין דא ביי אונז אין פאפענע נשים מקווה. רבותי, וויפיל חתונות איז דא יעדע נאכט? אין א וואך? אין א חודש? וויפיל חתונות איז געווען אין די לעצטע פאר יאר? וויפיל קאפלעך זענען צוגעקומען די לעצטע פאר יאר אין וויליאמסבורג אליין? וויפיל קאפלס? וויפיל דירות האט מען געמוזט בויען אין וויליאמסבורג נאר פאר יונג קאפלעך? ווער קען גלייבן אז פאר ס'איז געווען די מחלוקת אין סאטמאר מיט רבי זלמן לייב מיט רבי אהרן, נאך פאר רבי אהרן האט געבויט זיין נשים מקווה,

ס'קומט למשל די ווינטער נאכט ס'איז קאלט ס'איז פריזינג און א פרוי דארף זיצן אין נשים מקווה אין די וואנע אין די שאוער אנשטאט זי זאל עס ענדזשויען א פיינע ווארעמע וואנע א ווארעמע שאוער דארף זי דארט זיצן און טראכטן די בעיבי רייסט אוועק און זי וויל עס זייגן איך קען עס נישט זייגן צו די מאן קען זיך א עצה געבן מיט די קינדער ביי סאפער צו די קינדער וויינען צו די קינדער פרעגן ווי איז מאמי צו בקיצור אנשטאט זי זאל ענדזשויען די מקווה זיצט זי דארט מיטן גרעסטן בלאד פרעשור מיטן גרעסטן סטרעס מיטן גרעסטן פרעשור די קינד רייסט אוועק די אנדערע קינדער רייסן אוועק און און און די מאן קען זיך נישט קיין עצה געבן איז די מאן שוין אהיים געקומען בכלל און ווער בעיביסיט די קינדער ס'איז געווען א גאנצן פרעשור אנשטאטס א ענדזשוימענט זענען מיר געגאנגען אין מקווה לאמיר זיך בכלל א קשיא פרעגן וויליאמסבורג פון איין זייט ציט זיך שוין אריין באלד ביז קראון הייטס, און פון די אנדערע זייט שוין ארויס פון וויליאמסבורג דורך די שעיפער בילדינג זייט שוין נאך די סערטיפייד לאמבער, איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה אויף קיפ סטריט. נאך א מזל סאטמאר האט זיך צושפליטערט און ר' אהרן האט געבויט זיין אייגענע נשים מקווה. קען זיך איינער פארשטעלן פרויען פלעגן אהיים קומען צוועלפע ביינאכט און איינסע ביינאכט. קענען מיר זיך פארשטעלן שבת פרייטאג צונאכטס דארפן פרויען קריכן פון ניי וויליאמסבורג אריין טיף אין אלט וויליאמסבורג צו סאטמארע נשים מקווה? ווי אזוי האט עס אויסגעקוקט נאך פאר ר' אהרן האט געבויט זיין נשים מקווה אין ניי וויליאמסבורג? רבותי, קען מען זיך יעצט פארשטעלן פארוואס מען קען פרעגן אזא קשיא פארוואס א פרוי דארף גיין אין מקווה? דא איז די ענטפער פארוואס פרויען ווילן נישט גיין אין מקווה. אבער וויאזוי קען זיין? נישט געווען קיינער וואס זאל פארפירן? רבונו של עולם, נישטא קיין נשים מקווה'ס אין וויליאמסבורג גענוג פאר אלע פרויען? ס'איז מער שאקינג וואס דערציילן הונדערטע אידן וואס פלעגן פרעגן די קשיא פארוואס בויט מען נישט נאך מקוואות אין וויליאמסבורג, די ענטפער איז געווען אזוי ווי מען נוצט אלעס אויס ליידער ליידער אויף די הייליגע רבינו יואל'ס נאמען, אז איז געווען די ענטפער פון די דיינים רבי זלמן לייב פרידמאן, רבי מנשה פרידמאן, כ'מיין רבי זלמן לייב פיליפ. און רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן, און רבי יחזקאל טייטלבוים, און די אלע פרומע דיינים פון סאטמאר. זיי פלעגן ענטפערן אז די הייליגער רבינו יואל האט געלאזט א צוואה, ס'מעג נאר זיין איין נשים מקווה אין וויליאמסבורג, וואו זיי קענען האלטן חשבון אויף די פרויען, ווער ס'קומט אין מקווה ווער נישט, ווער ס'גייט מיט בייהאר ווער נישט. ס'וועט זיין מער נשים מקוואות וועט מען נישט האבן קאנטראל אויף די פרויען, און די קהל וועט נישט קענען האבן קיין קאנטראל, אזוי האט מען געענטפערט ביז היינטיגע טאג אלעס רבינו יואל רבינו יואל. ר' נחום ראזענבערג פארפירט אויף די גבירים פון לאנדאן ער פלעגט זיי שעלטן פארוואס עס בויט נישט נאך נשים מקוואות, ר' נחום ראזענבערג וואוינט אין וויליאמסבורג כ'מיין ער וואוינט אין פאנאמע ער וואוינט אין ארץ ישראל אבער ער וואוינט אויך אין וויליאמסבורג. וויאזוי, ער איז געווען צו פארפירן היתכן די גבירים זעען נישט מען זאל האבן נאך צוויי דריי מקוואות וואס עס פעלט זיך אויס עמורדזשענסי אין וויליאמסבורג אז פרויען זאלן וועלן גיין אין מקווה דעי שוד בי קאמפארטעבל נאואינג לייק א אווער אפטער גאוינג אין מקווה דער אר אוט אוו דער מען דארף נישט ווארטן ביז צוועלעווע ביינאכט ביז איינזע ביינאכט נאך מער פרויען דערציילן אז מען קען זיצן דארט אין די רום ווי מען נעמט די וואנע מיט די שאוער, מען קלינגט די בעל אז די אידענע די מקווה אידענע זאל אריינקומען און זיי אויסטשעקן זיי בודק זיין צו מען האט אלעס געטון כשורה, ס'קען אמאל דויערן א שעה אויף די זייגער ביז די אידענע פון די מקווה קומט אריין און זיי בודק זיין צו אלעס מיט זיי געטון די ריכטיגע זאך, זיי קענען שוין גיין זיך טובל'ען, דערציילן פרויען מען קען זיצן איבער א שעה אין די רום ביז א אידענע וועט אריינקומען אזוי ביזי זענען די נשים מקוואות סא לאמיר זיך פארשטעלן ווי פרויען זיצן פרעשורדיג אין די רום צו די בעיבי רייסט אוועק צו די קינדער זענען אקעי צו די מאן איז אהיים געקומען שוין פון ארבעט צו די קינדער זענען נישט אליין צו די מאן קען זיך א עצה געבן צו די קינדער רייסן נישט אוועק דא דא א קינד וואס דארף זייגן סתם רייסט זיך אוועק. אנשטאטס א פרוי זאל קענען זיצן ביוטיפולי ענדזשויען נאך יעצט אין די קאלטע טעג, א וואנע, א הייסע שאוער, א ווארעמע מקווה, איז עס גאר א פרעשור, מען טראגט דאגות פון די קינדער, פון די מאן, און אמאל דויערט עס ביז צוועלף ביינאכט און איינסע ביינאכט. לאמיר זיך א קשיא פרעגן ווייטער. לאמיר זיך פארשטעלן ווען סאטמער איז נאך געווען איין סאטמער, ביי די הייליגע ברך משה. איז געווען איין פּאַפּענע מקווה און איין סאַטמאַרע מקווה. נאָך פאַר רב זלמן לייב האָט געחלומט צו ווערן יונגער רב און נאָך פאַר רב אהרן האָט געחלומט ער גייט אויך זיין אַ סאַטמאַרער רבי און בויען אַ נייע מקווה אין וויליאַמסבורג איז געווען איין סאַטמאַרע נשים מקווה מיט איין שטאָק, נישט קיין צוויי שטאָק, איין שטאָק. ווי אַזוי האָט מען דאָס באַוויזן? ווען וויליאַמסבורג קיין עין הרע איז צוגעקומען מען וואוינט שוין ביז קראונהייטס און מען וואוינט שוין נאָך די שעפער בילדינג איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה, און אז א פרוי פון ניי וויליאמסבורג האט געדארפט גיין שבת אין מקווה האט זי געדארפט וואקן א מהלך ביז קיעפ סטריט אין סאטמארע נשים מקווה, מאכט דאס סענס? וואס איז אונטער רבנים, רבי זלמן לייב פיליפ, רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן, רבי יחזקאל טייטלבוים, וויענער רבי, פאפענער רבי, מ'האט געהאט גדולי הדור רבי יחזקאל מערץ מיט אלע רבנים האבן צוגעלאזט זאל נישט זיין ממש קיין נשים מקוואות אין וויליאמסבורג, ווי אזוי איז דאס געשען? דערציילן מענטשן מען געגאנגען מען האט געוויינט צו די דיינים אין סאטמאר היתכן מען בויט נישט נאך מקוואות האבן זיי געזאגט אז רבינו יואל האט געלאזט א צוואה ס'מעג נאר זיין איין

דא פרויען וואס גייען ביז קווינס, רבותי, אין וויליאמסבורג וואס איז שוין באלד באוואוינט ביז קראונהייטס, און פון די אנדערע זייט נאך די שעפער בילדינג און מ'גייט שוין ארויס וויליאמסבורג און מ'גייט שוין אקעגן די וויליאמסבורגער ברידזש, זאל נישט זיין קיין מקווה אין וויליאמסבורג, איין פאפא'נע מקווה און איין סאטמארע מקווה, ביז רבי אהרן האט געבויט זיין נייע נשים מקווה, איז נאר געווען פאר סאטמאר פרויען איין סאטמארע מקווה. וויאזוי איז געשען אזא מין זאך? איז ר' נחום ראזענבערג ביזי מיט פאנאמע, מיט לאנדאן, מיט ארץ ישראל? מקווה יו עס עי איז אויך ביזי מיט זיי בויען הורא הורא, מען בויט נאר נישט ווי מען דארף. דער וועט קויפן א דברי חיים ספר תורה פאר אפאר מיליאן דאלער, דער וועט קויפן א מיליאן דאלערדיגע עסק פאר סאטמארע רבי, און די וועט מאכן א טייערע חתונה, רופן ביידע סאטמארע רעביס, מ'וועט שלעפן טישטיכער, קיינער וועט נישט בייפאלן, מען דארף בויען נאך אפאר נשים מקווה'ס, פרויען זאלן יא וועלן גיין אין מקווה, מען זאל נישט פרעגן די קשיא, פארוואס דארף מען גיין אין מקווה ווען ס'דא א שאוער און א וואנע אינדערהיים? פארוואס זאלן פרויען נישט וועלן גיין אין מקווה, אדער גיין ביז קווינס אדער פלעטבוש? רבותי רבנים די אינטערנעט איז די פראבלעם? די סמארטפאונס מיט די אייפאונס? רבותי וויפיל זרע לבטלה האבן אינגעלייט געדארפט טוהן ביז די פרוי קומט אהיים פון מקווה? אינגעלייט שטיין און ווארטן מען פרייט זיך שוין די פרוי איז אין מקווה מען ווארט און מען ווארט ביז ליידער די אינגעלייט גייען און טוהן זרע לבטלה ווייל זיי קען שוין נישט ווארטן ביז די פרוי קומט אהיים פון מקווה. ווי אזוי איז דאס געשען אז קיין עין הרע אזא ריזיגע ציבור מי כעמך ישראל אזעלכע וואוילע אידן מיט אזויפיל הערליכע ארגענעזעישאנס אין וויליאמסבורג ווי חברה הצלה, חסד, RCCS, חברים, מיט נאך הערליכע ארגענעזעישאנס, סאטמארע ביקור חולים, סקווער ביקור חולים טווענטי פאר סעווען וכו' וכו' הערליכע ארגאניזאציעס ביי כלל ישראל, אזא ארגאניזאציע ווי חסד, ווי חברה הצלה, ווי אר סי סי עס, ביקור חולים'ס, הערליכע ארגאניזאציעס, אבער נשים מקוואות זאל נישט זיין גענוג, פרויען דארפן אהיים קומען איינסע ביינאכט פון מקווה פרויען דארפן קריכן פרייטאג צונאכטס פון ניי וויליאמסבורג ביז אלט וויליאמסבורג, ביז ר' אהרן האט נישט געבויט זיין נשים מקווה אין ניי וויליאמסבורג איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה פאר גאנץ וויליאמסבורג. רבותי, פארשטייט מיר וויאזוי א אינגערמאן קען פרעגן פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה, זי קען דאך נעמען א שאווער און א וואנע אינדערהיים, ס'איז א מחיה, זי מאכט דאס איין צוויי, אויב די קינד וויינט, קומט זי גלייך ארויס, זי קען זייגן דאס קינד, זי קען קערן פון די אנדערע קינדער. דארף זי גיין אין מקווה, זיצן א שעה אין די רום און טראכטן פון די קינדער, טראכטן פון די מאן, ביז די אידענע קומט אריין, ביז זי גייט זיך טובל'ען, ביז זי קומט אהיים, שוין צוועלווע איינסע ביינאכט, זי איז אנגעצויגן, די מאן איז אנגעצויגן, ס'איז לעבעדיג אין שטוב. וויאזוי קען מען זאגן אז פרויען דארפן סאפערן, זיי האבן געדארפט סאפערן ביז היינט ווייל אונז האבן געזונגען רבינו יואל,

מען האָט נײַ װיליאַמסבורג, מען האָט אַלט װיליאַמסבורג, און אַלט װיליאַמסבורג איז שױן אױך נײַ װיליאַמסבורג, און װױנט שױן נאָך דער לאָמבעריאַרד, נאָך שעפֿער-בילדינג. רבותי, פֿרױען דאַרפֿן קריכן צו אַ נשים-מקװה, פֿון שעפֿער-בילדינג ביז קיפּ-סטריט. פֿאַרװאָס זאָל נישט זײַן אין יעדע געגנט אַ נשים-מקװה, רבותי? אין ארץ-ישׂראל איז דאָ הונדערטער נשים-מקװות, אין באָראָ-פּאַרק איז שױן דאָ מער נשים-מקװות, וויליאמסבורג, זאל מען זיך נישט דאגה'נען פאר נשים מקווה'ס, אז פרויען זאלן וועלן גיין, איט שוד בי א פלעזשור טו גיין אין נשים מקווה, ס'זאל זיין א גאנצע סטרעס, א בלאד פרעשור אנגעצויגן, אינגעלייט וואס זאגן זיי טראגן די ווייבער ביז פלעטבוש ביז קווינס, ווי אזוי געשען אזא מין זאך, איז שוין דא צוויי סאטמארע רעבעס און סאטמאר געווען גרויס ביז היינט, סאו רבי נחום ראזענבערג נישט די זאלסט שעלטן די גבירים אין לאנדאן, שעלט די גבירים זענען ביזי, דער קויפט א ספר תורה פון דברי חיים, דער קויפט אנדערע זאכן, דער שלאגט זיך ווער זאל קעיר נעמען פון די הכנסת אורחים ביי רבי שייעלע קערעסטירער ביי קערעסטיר, דער שלאגט זיך ווער זאל בויען דא ביי די הייליגע זיידע דברי חיים'ס, ציון, מ'האט נאך אויך הערליכע זאכן, יעדער איינס וויל בויען, מען בויט בבית הקברות, מען בויט ביי רבי שייעלע קערעסטירער, מען בויט ביי די הייליגע דברי חיים, וואס בויט מען נישט אין וויליאמסבורג? פרויען דארפן עמערדזשענסי נשים מקוואות איז נישטא! יעצט זאל מען וויסן איין זאך פארוואס אינגעלייט פרעגן אזא מין קשיא פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה? דאס איז די ענסער, ווייל פרויען זענען נישט קאמפטעבל צו גיין אין מקווה, איטס א איטס נאט א פלעזשור איטס א סטרעס, ס'איז א אנגעצויגנקייט, און זיצן אין די וואנע, טאקע ס'איז קאלט אינדרויסן, אבער די ווארעמע וואנע מיט די ווארעמע שאוער מיט די ווארעמע מקווה איז גאר א בראך מיט א בלאד פרעשור מיט א סטרעס, ס'וואלט געווען נאך נשים מקוואות וואלט נישט געווען די פראבלעם. ס'קומען צו יעדע נאכט איז דא חתונות ביי כלל ישראל, וויליאמסבורג ווערט גרעסער און גרעסער מער אויסגעשפרייט און מער אויסגעשפרייט כן ירבו נשים מקוואות איז נישטא פאר סיי אזא וויכטיגע זאך, ס'איז וויכטיגער צו מאכן נשים מקוואות ווי צו גיין קויפן דברי חיים ספר תורה, פארקויפן מען אפצו א דברי חיים ספר תורה מיט דער וואס דער זאל קויפן דער רבי'ס טייערע אתרוג. דער איז ביזי באקן דעם רעבנס מצות, וואס מען קען טון פארן רעבן, ווער קען שנעלער אראפ שלעפן טישטעכער ביי חתונות, רבותי נישט די דברי חיים ספר תורה איז די פראבלעם, נישט ווער זאל קויפן דעם אתרוג פארן רעבן, נישט ווער ס'זאל אראפ שלעפן טישטעכער פון טישן, די פראבלעם און די דאגה זאל זיין ווער קען בויען א נשים מקווה פאר די נשים צדקניות אין וויליאמסבורג, זיי זאלן וועלן גיין אין מקווה, און מען זאל נישט דארפן פרעגן וואס דארף א פרוי גיין אין מקווה, א גוטן טאג און א שמחת תמיד, א פרייליכן חודש, ווען ס'נכנס אדר מרבים בשמחה, מען זאל שוין קענען זיין בשמחה און הערן א גוטע בשורה אז מען גייט בויען נאך נשים מקווה'ס אין וויליאמסבורג און נישט אין פאנאמע, נישט אין ארץ ישראל נאר דא ביי אונז ווי מען דארף עס. יעדע דיין, יעדע רב, יעדע רבי זאל דאגה'ן איבער זיין געגענט, זאל זיין נשים מקוואות, און נישט א פרוי זאל דארפן פרעגן why do i have to go אין מקווה, כל טוב, א פרייליכן חודש.